היינט איז אויסגעקומען די רענדאם נומבער פאר מסכת שבועות פרק ח', זאגט די הייליגע משנה ארבעה שומרים הם, שומר חינם והשואל נושא שכר והשוכר, מ'זעט די משנה זאגט שומר חינם מיט שואל צוזאמען, און נאר נושא שכר והשוכר, ווייל ביידע האבן די ווארט שכר אין זיך, סאו די וועג פון די משנה איז צו זאגן ווערטער וואס גראמען.

ער איז אינגאנצן כופר, האסט קיינמאל נישט געגעבן, להד"ם רופט זיך עס, והוא שמת או נשבר או נשבה או נגנב או אבד, פינף זאכן האט מען דא. משביעך אני ואמר אמן פטור. היכן שורי אמר לו אבד. משביעך אני ואמר אמן. והעדים מעידים אותו שאכלו. דא איז שוין א פראבלעם. א שומר חינם איז טאקע פטור פון אלעס, באט עסן אויפעסן טאר ער עס נישט. משלם את הקרן. הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם. דאס איז דער דין אז איינער וואס איז נשבע אויף זיך צו פטר'ן פון א ממון און שפעטער איז ער מודה שטייט אין פסוק והישב את הגזילה און ער דארף צוגעבן א אשם מיט א חומש היכן שורי אמר לו נגנב ווייטער מ'רעדט דא פון א שומר חינם. און ער זאגט אים אז ס'איז נגנב. משביעך אני ואמר אמן. והעדים מעידים אותו שגנבו. אז וואס? אז ער האט עס גע'גנב'עט. יעצט גע'גנב'עט מיינט נישט דא, ס'מיינט פשוט אז ער האט עס אויפגעגעסן. אזוי מיין איך דאס איז פשט אין די משנה. דהיינו ס'מיינט אזוי ווי פריער שאכלו. נאר דא זאגט ער גנבו ווייל די דין אין די תורה איז אז דו צאלסט כפל ווען דו ביסט טוען טענת גנב און ס'נמצא אז דו ביסט אליינס די גנב. דאס איז א ספעשל דין וואס מ'לערנט ארויס פון די פסוקים פון פרשת שומרים אז א שומר חינם וואס איז טוען טענת נגנב און צום סוף קומען עדים אז ער אליינס האט עס געגנבעט דארף ער צאלן כפל. איז דווקא נאך א שבועה. הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם. דאס איז ווייטער, די דין איז דווקא, די דין פון כפל איז נאר על פי עדים. אז עדים זענען מעיד אז ער איז דער וואס האט צוגענומען כי הוא זה, ישלם שנים לרעהו. אמר לאחד בשוק, ער טרעפט א מענטש אויפן גאס, היכן שורי שגנבת? והוא אומר לא גנבתי.

און בעפאר זיי האבן א טשענס מעיד צו זיין איז ער מודה בקנס, זאגט ער יא כ'האב יא כ'האב טאקע גע'גנב'עט, כ'האב גע'גנב'עט דיין שור. און ער זאגט כ'האב נישט טובח ומוכר געווען. און דערווייל

אויף מת, נשבר, נשבה, נגנב, אלע פינעף זאכן. סאו ער האט געזאגט איינע פון די פינעף זאכן, די אנדערע פיר געווען אמת, איז דאך אלס פטור. ווייל ס'איז נישט קיין כפירת ממון. משנה ו'. היכן שורי אמר לו איני יודע מה אתה סח. והוא שמת, או נשבר, או נשבה, או נגנב, או אבד. דאס איז שוין יא א טענה אז א שואל פטר'ט זיך, א שואל זאגט איני יודע מה אתה סח, מיינט דאס צו זאגן ער וויל זיך פטר'ן מיט דעם? אה, דעם איז זיכער א גוטע טענה, און ממילא קומט אויס אז דו האסט דא א כפירת ממון.